גייען מיר ממשיך זיין לערנען די זוהר אליינס וואס אונז האבן געפלאנט צו לערנען. אזוי ווי מיר האבן גערעדט לכאורה די שייכות צו די פרשה אויב מען וויל טרעפן א שייכות איז די ווארט פון ולא יהיה בהם נגף. מ'קען אויך שפעטער מעיין זיין אין די גאנצע בשורה ס'איז פרשה פון די חטא העגל ווער עס וועט וועלן מעיין זיין לפי די יסודות קען מען דארט פארשטיין אויך אפשר די זוהר אליינס. און די המשך הפרשה און איז מסביר ווי אזוי ער פארשטייט די חטא העגל. אבער על כל פנים, מען קען דאך אפרעגן א געוואלדיגע קשיא. וואס רעדט מען זיך דא אז ולא יהיה בהם נגף כולי? די תורה אליינס, די אייבערשטער אליינס דארף עפעס חושש זיין פון עפעס א מגיפה, פון עפעס א נגף כולי? מען קען דאך. אז ס'דא א מצוה אז די אייבערשטער זאגט ציילן די אידן אז מ'דארף עס טוהן, וואס איז שייך שומר מצוה לא ידע דבר רע דאס איז שוין ווען ס'איז שוין יא דא א דבר רע במציאות, אבער באופן כללי וואס איז שייך זיך צו זארגן פון עפעס א נגף, ס'מיינט ס'זעט אויס אזא מעדזשיקל וועי אוו אוו טינקינג, כולי אז די תורה אליינס דארף זיך עפעס מורא האבן פון עפעס א. קליפה, עפעס א סטרא אחרא, עפעס א מגיפה, דאס איז א זאך וואס מען דארף מען דארף זיך מתבונן זיין אין דעם באופן כללי, און עס איז דא פארשידענע פלעצער אין די זוהר וואס ס'איז זיך מתבונן אין די סארט קשיא, אזוי למשל אין פרשת בא ווען מען רעדט לא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, עס איז לכאורה ממש די זעלבע סארט איידיע, עס איז דא א משחית, א משחית מיינט א מגיפה, עס איז די ציור פון דעם איז אזוי ווי מען זעט אז עס איז דא א מגיפה, עס גייט נישט מבחין בין צדיק לרשע, עס איז א מגיפה, מען דארף טרעפן א וועג ארויס, און דאס איז א שווערע זאך צו פארשטיין, ווער מי נתן כח, ומי נתן כח למגפה הזו, מי נתן כח לקליפות, אז ס'זאל האבן א מציאות עד כדי כך אז אונז אליינס דארפן עוסק זיין אין דעם, דארפן רעדן וועגן דעם. עס פארציילט די זוהר א מעשה. רבי יוסי און רבי חייא זענען געגאנגען הוו אזלי באורחא, זיי זענען געגאנגען אויפן וועג, זיי זענען געגאנגען אויף א, אויף א שפאציר, נישט נאר א שפאציר, ס'זעט אויס א טריפ, זיי זענען געגאנגען אפאר טעג,

פרי האבן זיי געזען ווי די זון הייבט אן ארויפצוקומען, עס הייבט אן צו ווערן ליכטיג, עס הייבט אן צו ווערן טאג, דאס הייסט עס איז נאכנישט געווען ממש ליכטיג, נאך געווען ממש אזוי ווי מען רופט די עלות השחר, די פני מזרח הייבן אן, עס הייבט זיך אן התנוצצות, עס הייבט אן צו שיינען אביסל, עס איז גענוג, אויב מען איז אינדרויסן איז עס שוין גענוג, מען קען שוין אנהייבן צו גיין, מען קען שוין אנהייבן צו זען וואו מען איז. האט רבי חייא געזאגט אז אזוי ווי אונז רעדן, זיי האבן געשמועסט ענינים פון תורה וואס זענען. ממש באשר הוא שם דארט וואו זיי זענען, דארט איז געווען ענינים פון תורה וואס זיי האבן געוואלט פארשטיין, האט רבי חייא געזאגט קוק, יעצט איז די פני מזרח מאיר, דאס הייסט די גאנצע הימל, די גאנצע וועלט איז נאך טונקל, אבער אין די מזרח זייט זעט מען עפעס א ליכטיגקייט, ס'הייבט עפעס א השכלה, אזוי ווי אילת השחר השכלה, די זון הייבט אן ארויפצוקומען, און אין די צייט זאגט רבי חייא האב איך. די בני מזרח, בני מדינחא רופט ער זיי, מענטשן וואס וואוינען אין מזרח, וואס זיי וואוינען אין די טורי נהורין, בערג פון ליכטיגקייט, אנדערע ווערטער כביכול אז מען קוקט אינדערפרי, מען גייט אין א פלאץ דא אביסל בערג אויף די זייט, אויף די בערג וואס זענען אין מזרח זייט דארט איז שוין ליכטיג אינדערפרי כאילו אין די מזרח, איז די מזרח דאס איז א סימבאל, דאס איז א סימן ווי די בערג פון די מזרח דארט ערשט קומט ארויף די זון ווייל ס'ריפלעקט זיך שוין, דאס איז אזויווי א סימבאל פון די התחלת עלות השמש, די התחלת עלות החמה, דארט דארט הייבט זיך עס אן צו קומען, און די מענטשן וואס וואוינען דארט זאגט רבי חייא די בני המזרח, בני קדם, וואס הייסן בני המזרח, זיי האבן א מנהג אז זיי דינען די זון, יעצט נישט נישט נאר אז זיי דינען די זון, לאמיר וויסן. ס'איז דא אסאך גוים, ס'איז נישט קלאר וועם די זוהר מיינט דא, כ'האב געקוקט אין די היינטיגע חוקרים מפרשים, ס'איז נישט קלאר, איז דינען די זון איז טאקע א פאפולערע סארט עבודה זרה, בפרט אין וואס אונז רופן מזרח, דאס הייסט אין די, נישט אין אינדיע אבער אין די מזרח פון ווי די זוהר איז, מזרח פון ארץ ישראל, מזרח פון בני קדם, די מענטשן וואס זיי האבן געוואוינט דארט אין חרן, כ'ווייס אזעלכע פלעצער וואס איז געווען עבודה זרה פאר אברהם אבינו, ס'הייסט חרן דאך מזרח צו ארץ ישראל, ממילא האט עס א שייכות. הגם אונז ווייסן נישט קלאר וועלכע קבוצה ס'איז געווען, אבער ער האט געהערט, אבער כ'האב געהערט געהערט פון אזא סארט קבוצה. יעצט אסאך מענטשן דינען די זון, ס'איז דאך א פאפולערע זאך, די זון איז דאך א גרויסע שטארקע זאך, כ'מיין ווער ס'שטייט אויף אינדערפרי יוצר אור ובורא חושך איז דאך די זון איז דאך מחיה די גאנצע וועלט, ס'איז א שטארקע סברה אז ער זאל זיין די גאט, לפחות מ'זאל אים דינען. אבער די חברה, די די די בני מדינחא, אז זיי דינען נישט די זון ווען ס'איז שוין ארויסגעקומען, אזוי ווי נארמאלע מענטשן, אזוי ווי בחצות, דאס איז די עיקר צייט ווען. די זון איז די שטערקסטע, אזוי ממש, דעמאלטס הייבט מען אן צו דינען די זון, אזוי ווי די גמרא זאגט אין ברכות, נאך דרײַ שעה, ס'הייסט די זון איז שוין אינגאנצן ארויס, השמש יצא על הארץ, והוא כחתן יוצא מחופתו, איז א גרויסע שטארקייט, דעמאלטס דינען נארמאלע מענטשן די זון. אבער די די חברה, די עבודה זרה, זיי האבן א מנהג דווקא צו דינען בשעת עלות השחר, אזעלכע ותיקין, ותיקין גוים, יא, זיי דווקא, זיי דינען, ווען די זון איז שוין ארויס דעמאלטס מאכן זיי זיך נישט צו טון, אבער זיי דינען דווקא. בשעת עלות השחר ווען ס'איז נאך ווען ס'איז נאך אזוי ווי אביסל נאר אין מזרח דא זון דעמאלטס טוען זיי זייערע עבודות זיי זייערע זייערע געטשקעלעכקייט אויף די ענין און ער זאגט זיי רופן זיי זיי רופן זיי רופן וקראן להאי זיי רופן די ארט די שטיקל לעכטיגקייט די שטאט געטליכקייט גאט וואס זיי זעען דארט רופן זיי עס אלהא דמרגלא דנהור די גאט פון די שיינעדיגע בריליאנטן דאס הייסט זיי האבן די מפרשים זענען מסביר זיי האבן פארשטאנען אז די זון וואס קומט ארויף אינדערפרי זיי האבן נאך א זאך וואס אין די וועלט וואס בליטשקעט, דאס הייסט בריליאנטן, אזעלכע, זיי רעפלעקטן צוריק די זון, און זיי האבן פארשטאנען אז דאס האט עפעס א שייכות מיט די זון וואס קומט ארויף אינדערפרי, ממילא האבן זיי גערופן די גאט, די זייער גאט, דער גאט אלהי עלות השחר הייסט אלהא דמרגלא דנהור, דאס איז ווייטער א זאך וואס איך, איך ווייס נישט, על כל פנים האב איך נישט געטראפן.

גלייב איך יא ממש ראדיקאלע זאכן. וועסטו מיינען אז די עבודה, די פולחנא דא למגנא, די עבודה איז בחינם, ס'איז דאך נאראנים, זיי דינען דאך עץ ואבן, נישט קיין עץ ואבן, נאר ס'איז די זון, די זון איז עפעס א מציאות אבער קיין גאט איז ער נישט, ס'איז דאך נארישקייטן, וואלסטו געמיינט אז ס'איז ממש א ברכה לבטלה פארוואס רעד איך בכלל פון זיי? זאגט ער ניין ניין ניין. איך גלייב כ'הער מיומין עתיקין קדמאין, דאס איז גאר א אלטע חכמה, חכמתא ידעו ביה, זיי האבן שוין געוואוסט פון זייער מסורה פון איך ווייס נישט וועם תרח יא, זיי האבן געוואוסט א גרויסע מסורה אז דא איז דא עפעס, דא איז טאקע דא עפעס א עפעס א עפעס א זאך, מ'דארף זאגן עפעס א געטליכקייט, די שאלה איז צו מ'טאר עס אפילו זאגן, מ'וועט זען אין א מינוט אפשר א הסבר. און זיי האבן פארשטאנען וואס איז די וואס איז די אמת, ס'הייסט וואס איז די אמת וואס איז דא דא? ס'איז דא טאקע א אמת'דיגע בחינה, אין אנדערע ווערטער דאס וואס איך שטיי אויף און איך רעד פון די עובדי עבודה זרה וואס זיי דינען צו די עלות השחר איז נישט סתם, ווייל זיי האבן געכאפט עפעס א זאך על פי קבלה, זיי האבן פארשטאנען די אמת, עפעס א אמת'דיגע אור וואס קומט ארויף טאקע אין די צייט. און דאס איז די סוד אז דאס בזמן וואס די שמש שיינט פאר ס'קומט ארויס, איז דא א ממונה, עס הייסט א מלאך, אין אנדערע ווערטער א שם, די מפרשים זענען מסביר דאס מיינט די שם מעם בית, די שם מעם בית וואס ער איז ממונה אויף די שמש, און די אותיות פון די שם הקדוש הייסט די אותיות פון די שם מעם בית זענען רשום אויף זיין קאפ, כביכול מען קוקט אריין אין די רגע פון עלות השחר קענסטו זען אזויווי א מלאך אזויווי עפעס א כח עפעס א. עפעס א ישות וואס ער אויף זיין קאפ שיינען מ ב אותיות פון שם מ ב אנא בכח, און ווען די כח פון די שם, דאס איז די שם הגבורה מען דארף דאך וויסן, מאכט ער אויף צו די שערי חלוני רקיע, דאס דאס שיינט דאס איז דאס ברעכט אדורך די טונקלעכקייט פון די נאכט, און דאמאלטס. און אזוי עפענט זיך דער ממונה, דער ממונה אויף די שמש, עס הייסט דער מלאך אדער דער כח, וויאזוי מען זאל עס רופן, דער שם מעם בית בעצם, ער שטייט אין די אור, און מען זעט אזא קליינע אור וואס קומט ארויס, בעצם וואס מען זעט איז נישט נאר די זון, נאר מען זעט אויך די אור פון די מלאך, פון דעם ממונה, פון די שם מעם בית, וואס איז מעורר את השחר, ער וועקט אויף די פרי. זאגט ער, יעצט פארשטיי איך אויכעט פארוואס זיי רופן דאס אלהא דמרגלא דנור, ווייל דער ממונה, ער איז אויך פקיד, ער איז אויך ממונה אויף גאלד און אויף בריליאנטן, ס'הייסט דער זעלבער כח רוחני, דער זעלבער מקור שם מעם בית וואס ער מאכט די זון זאל ארויסקומען, מאכט אויכעט דאס, און טאקע זיי האבן טאקע פארשטאנען, וועגן דעם דינען זיי טאקע די דמות, די דיוקנא, די ממונה וואס זיי האבן געזען, זיי האבן סימנים, זיי האבן אפילו פיקטשערס אדער סימנים אדער איך ווייס איידעלס געוויסע אנדערע ציורים וויאזוי ס'זעט אויס. און זעט אויס דער רב חייא האט האט געזעהן די פיקטשערס האט ער געזעהן ער האט געקוקט אין די ספרי עבודה זרה צו אין די ווי ער האט עס געהערט און ער האט געזעהן די און ער האט געזאגט יא אזוי אזוי זעהט טאקע אויס די מלאך די פון די שם מעם בית וואס ס'מאכט אויף די זון יעדער אינדערפרי און מיט די חכמה זאגט האבן זיי געוויסט ווי מ'קען זעהן ווי ווי מ'טרעפט די גאלד דאס הייסט אפשר האט עס עפעס צו טוהן מיט מזרח אבער על כל פנים דאס האט דער רב חייא געזאגט.

קען איך נישט ברענגען קיין ראיה, אבער וועסט קוקען ביי די בני מזרח די עובדי עבודה זרה וועסטו זעהן א געוויסע ס'הייסט ער האט מכיר געווען רבי חייא אין געוויסע קוטן רוחניות אין עכטע רוחניות איז ער זאגט אז זיי זענען גערעכט זיי זענען נאר טועה אפשר וואס איז זייער טעות זיי מאכן פון אים א גאט ער איז נישט קיין גאט נאר א מלאך דאס איז די גאנצע נפקא מינה צווישן אים און די עובדי עבודה זרה מ'דארף דאס נאך מדייק זיין א מינוט אבער בעצם דאס איז ממש א גמור'דיגע חידוש אז ס'איז דא וואס צו לערנען פון די ספרי עבודה זרה פון די מנהגי עבודה זרה נישט נאר סתם לא ישא לא יוּצא ללמוד להבין ולהורות, צו לערנען וואס נישט צו טוהן, מען קען אויך לערנען וויאזוי די וועלט ארבעט, וויאזוי די סודות התורה ארבעטן, וויאזוי די ספירות ארבעטן, וויאזוי די וועלט ארבעט באמת, דאס איז, איך מיין אז גאר א ראדיקאלע שטיקל זוהר, און ס'איז דא א איד, יהודה ליבעס, האט געשריבן א גאנצע ספר געבויט אויף דעם, ס'הייסט פולחן השחר, יחס הזוהר צו עבודה זרה, איך האב עס נישט געליינט, אבער ס'בויט אויף דעם, אויף דעם שטיקל זוהר, עס איז זיכער א גאר א שארפע שטיקל און ס'איז זיכער דא אין דעם. גרויסע שינוי פון וויאזוי אנדערע וואלטן אנגעקוקט אזא סארט זאך. יעצט לאמיר טאקע פארשטיין, פון די זוהר אליינס האט נישט געווען אזא זאך פארשטאנען דא אזא פראבלעם, אזוי איז מפרש מפרש, קומט ער דא אמר רבי יוסי, האט אים רבי יוסי געזאגט, עד כמה יהון פולחנין סגיאין אלין, ביז ווי לאנג גייט זיין די שקר אין די וועלט, און ס'איז דאך א הלכה שקר אין לו רגלים. אין אנדערע ווערטער, אזוי איז מסביר ליבעס על כל פנים, איז משמע אז ער, דער רבי יוסי, דינגט זיך אביסל, עט ליעסט אז מ'פארט נאך א זאך וואס מ'דארף דא מעורר זיין, רבי חייא זאגט זייער שיין אז ער האט מקבל געווען א קבלה, און מ'קען פון דעם לערנען אז וואס זיי רופן די עבודה זרה איז אמת'דיג די שם מ"ב, ס'איז נישט קיין עבודה זרה. עס איז דאך א שקר, דו ביסט דאך אויך מודה אז עבודה זרה איז שקר, אונז האבן דאך א הלכה. שקר אין לו רגלים, וואס זאגט דער פסוק שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר, לשון שקר האט נישט קיין קיום, איז וויאזוי וויאזוי וואס איז די זאך וויאזוי ווי לאנג גייט זיין אזא סטאר אויף די וועלט ווי לאנג גייט זיין אזא עבודה זרה אויף די וועלט, דאס איז אביסל אנטי די רבי חייא, יא עס איז נישט ממש עס איז נישט מחולק ער זאגט נישט עס איז נישט אמת, אבער ער זאגט דאך שקר, וויאזוי קען זיין אז דא אז ס'ליגט דא האט רבי האט אים געענטפערט פתח ואמר, פתח רבי חייא ואמר, האט אים געזאגט נאך א דרוש, דאס איז אויכעט גאר א וויכטיגע דרוש, כ'האב געזוכט ווער ס'רעדט וועגן דעם, ס'ווערט געברענגט איינמאל אין תולדות, און זיכער אז נאך ספרים ברענגען די דרוש, עפעס א מורא'דיגע וויכטיגע ענין. רבי חייא האט געזאגט שטייט אין פסוק, אין משלי די פסוק, שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר. דער גמרא זאגט אויך אזוי, אבער לאמיר פארשטיין. אנדערע ווערטער דער פסוק דאס איז לכאורה די מקור, אזוי שטייט אין רש"י, די מפרשים דארט פאר די מאמר פון חז"ל וואס זאגן שקר אין לו רגלים, דאס איז א פסוק, שפת אמת, תכון לעד, עס שטייט, עס האט פיס, עס בלייבט אויף אייביג, ועד ארגיעה, לכאורה די פשט פון די, וואס געוויסע מפרשים זענען מפרש, וואס די זוהר נעמט אן אויך דא אין די הוה אמינא איז, ועד ארגיעה ביז א רגע, מלשון רגע, מלשון. כי רגע באפו, ווי לאנג שטייט די לשון שקר נאר ביז ארגיעה ביז א רגע ביז ס'קומט אן א רגע ס'איז אזויווי א פועל פון רגע ועד ארגיעה ביז ס'רגעט זיך אזוי לאנג שטייט די לשון שקר האט רבי יוסי, רבי חייא געזאגט, אקעי לאמיר אריינטראכטן, ווען די עולם וואלט געדינט ממש א זאך וואס איז שקר גמור. ווייל טאקע איז בטל געווארן גלייך, דאס הייסט, נישט ווייל ס'איז עפעס א הלכה אז די אייבערשטער דארף קומען צוברעכן דאס ברוגז, ווייל שקר האט דאך נישט קיין קיום, וויאזוי קען זיין אז שקר זאל האבן א קיום? ס'איז דאך א דין אין מציאות, שקר איז נישט קיין זאך וואס האט א קיום, ווען זעהסטו עפעס, זאלסטו וויסן אז ס'איז נישט לויטער שקר, דאס איז א כלל גדול, דאס איז די פתיחה מיין איך פון די גאנצע ראדיקאלע זאך וואס ער זאגט אז מ'קען לערנען. דאס איז רבי יוסי, רבי חייא זאגט אז מ'קען לערנען פון די עבודה זרה, איז געבויט לכאורה אויף די יסוד, אז אויב ס'עקזיסטירט איז עס נישט קיין שקר, מ'קען נישט זאגן אז ס'איז שקר, שקר האט נישט קיין, איז עד ארגיעה, פאר מ'רופט א האלבע סקונדע קען עס בלישטשען שקר, אבער אז ס'לעבט שוין אזוי לאנג, ווי יומין קדמאין, יא, די עבודה זרה איז דאך א זייער אלטע עבודה זרה, קען נישט זיין אז ס'איז טאטאל שקר, און אזוי זאגט ער, דאס איז געבויט אויף די גמרא און משנה למעשה, און די ברייתא אין עבודה זרה, וואס ס'שטייט אזוי. אז די גוים פילאסאפן האבן געפרעגט די זקנים די חכמים אויב די אייבערשטער האט פיינט עבודה זרה פארוואס איז ער עס נישט מבטל ס'איז דאך א ענליכע קשיא עס איז נישט ממש אזוי טיף ווי די זוהר זאגט עס האבן זיי געזאגט אילו היה דבר שאין עולם צורך לו וואלט ער עס מבטל געווען אבער וועם דינען זיי זיי דינען דאך די חמה די כוכבים די מזלות אז די אייבערשטער וועט עפעס פארברענען די זון ווייל איינער דינט עס וכי יאבד עולמו מפני השוטים נאר עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין אזוי איז די גמרא די משנה מיין איך אדער ברייתא אין מסכת עבודה זרה דף נ ד. די זוהר זאגט דאך די זעלבע ענליכע זאך איז נאר מסביר לפי דרכו. אויב זיי וואלטן געדינט א לויטער שקר וואלט עס טאקע בטל געווארן. אבער זיי זיי דינען דאך א אמת, ס'הייסט סיי די זון איז אמת און סיי אזוי ווי די זוהר האט מסביר געווען, ס'איז דאך טאקע דא אזא א, ס'איז דאך טאקע דא אזא נהורא וזיהרא דנהיר איז דאך ודאי קשוט איהו. און אזוי ווי די כוכבים זענען אמת, אזוי ווי די זון, גשמיות'דיגע זון איז דאך אמת, אויך די די מציאות פון אלהא דמרגלא דנהיר איז אמת. נאר וואס, זיי אינון בטפשו וחסרונא דדעתא מיט זייער טיפשות, זייער זייער טיפשות, וואס זייער טיפשות איז נאר אז זיי רופן דאס א גאט, אינון אמרי וקראן להו אלהא. די גאנצע חילוק, ס'איז טאקע דא אזא זאך, ער רופט עס א גאט, למעשה איז נישט קיין גאט, ס'איז נאר א אור. הארה פון פון גאט, א מלאך אדער ווי מ'וויל עס רופן, אבער חוץ פון דעם זעה איך נישט קיין, יעצט וועסטו אריינטראכטן נאך טיפער, אויב אזוי אפילו לעתיד לבוא, ווען א סאך מאל רעדן אונז להעביר גילולים מן הארץ, יא וואס מיינט דאס? דארפסט דאך פארשטיין אז דער אייבערשטער גייט נישט מבטל זיין די זון און די לבנה און אויך נישט די אלע אורות און די אלע מלאכים און די אלע כוחות עליונים, גייט זיי נישט מבטל זיין לעתיד לבוא, נאר וועט נתבטל געווערן אין די פאל די עובדי עבודה זרה, אזוי ווי די גמרא זאגט שוטים שקלקלו, זיי וועלן נתבטל געווערן, אנדערע ווערטער די טעות וואס איז די עובר דארף צו באקומען א עונש, אבער די טעות וואס זאגט אז דאס איז א גאט וואס ער פאר פארגעסט אז ס'איז נאר א הארה פון די אור אין סוף, די טעות וועט בטל ווערן, אלעס אנדערש בלייבט א ווייטער, און דאס איז די פשט אז זאגט ער דאס הייסט וואס ער מיינט שפת אמת תכון לעד, ווער איז שפת אמת זאגט ער נישט שפת אמת מיינט די אמת, שפת אמת איז אזוי ווי איך האב געטייטשט. דער ביטול עבודה זרה מיינט נישט די עבודה זרה וועט מען צוברעכן, ס'מיינט אז די עובדי עבודה זרה וועט מען צוברעכן, און אויך שפת אמת מיינט נישט נאר אז די אמת וועט בלייבן א קיום, נאר די בעלי האמת, די שפת אמת, די רעדע פון אמת, די וואס רעדן, די וואס זענען מבטא די אמת, זיי זענען תכון לעד, ווער, דאס איז אידן וואס זיי זאגן שמע ישראל הוויה אחד, הוויה אלהיכם אמת, דאס הייסט שפת אמת, ווי מ'קען זען רשי זאגט אז דאס הייסט אז אהפוך אל עמים שפה ברורה שפת אמת מיינט דער וואס ער זאגט שמע ישראל, און וואס הייסט ועד ארגיעה? ווער איז די עד ארגיעה לשון שקר? איז טייטשט רב חייא ס'שטייט נישט ועד רגע, שטיקל שוין אינטערעסאנטע לשון יא ועד ארגיעה, אויב ס'איז לשון רגע דארף שטיין ועד רגע לעד האמת ואילו עד רגע די שקר, נאר וואס מיינט ער? ניין נישט פשט אז גלייך ווערט עס בטל די שקר, נאר די טייטש איז עד ארגיעה ביז די זמן וואס הייסט ארגיעה טייטשט ער ארגיעה און די ביידע טייטשן טרעפט מען אויכעט אין די מפרשים אויפן פלאץ אין משלי די אבן עזרא און רשי און רדק אזוי ווייטער. ארגיעה איז א לשון מנוחה, אזוי ווי ובגוים ההם לא תרגיע. ווען ס'איז צייט די מצב פון ארגיעה, ווען איז די צייט פון ארגיעה? ווען ס'וועט זיין אזוי ווי קומה השם למנוחתך, ווען ס'וועט אנקומען די מנוחה, דאס הייסט די ימות המשיח, דעמאלטס לשון שקר וועט בטל ווערן, ועד ארגיעה, ביז די יענע צייט בלייבט לשון שקר, נאכדעם וועט עס נישט זיין לשון שקר, דאס מיינט אז די, עובדי עבודה זרה וואס רופן גאט פאר עפעס וואס איז נישט גאט, זיי גייען זיין בטל ביי די זמן פון ארגיעה. דא זאגט רבי חייא א געוואלדיגע אינטערעסאנטע מעשה דערמאנט ער זיך א מעשה איך בין געגאנגען אמאל מיט רבי אלעזר און געטראפן א הגמון, הגמון הייסט א א שר פון די גוים, די מפרשים זאגן אז אפשר מיינט עס א א קאטוילישע מיניסטער אדער עפעס אזא סארט זאך, וואס זיי לכאורה האבן דאס די טענה איז לפ כ זייער א קריסטליכע טענה, האט ער געזאגט פאר רבי אלעזר דו ווייסט דאך די תורה, יא? ער זאגט יא אוודאי ווייס איך די תורה. ער זאגט נו, האט דער גוי אים געזאגט, ענק האלטן דאך אז ענקער אמונה איז אמת, ענקער תורה איז אמת, אונזער איז שקר, יא? פרעג דיך א קשיא, שטייט דאך שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר האט דער הגמון געטייטשט, עד ארגיעה לשון שקר, אזוי ווי אונז האבן געטייטשט, שקר בלייבט נאר ביז א רגע. אקעי זאגט ער נו לאמיר קוקן אויף די היסטאריע פון די וועלט זעהן וועמענס מלכות שטייט אויף א רגע און וועמענס שטייט אויף לעד, אונז שטייען שוין פאר טויזנט יאר צו איך ווייס ווי לאנג ווען ווען ס'איז געווען די מעשה, און די די ישראל האבן געהאט א מלכות פאר אפאר יאר און ס'איז שוין גלייך בטל געווען עד ארגיעה לשון שקר. האט אים רבי אלעזר געענטפערט, ניין ניין ניין, בכלל נישט בכלל נישט געהערט וואס טוט זיך דא, האסט זיך בכלל נישט פארשטאנען, דו זאגסט אז דו ביסט א חכם דו קענסט די תורה, דו קענסט נישט די תורה. שטייט דען שפת אמת כוננת לעד? ס'איז געבליבן? ס'איז געשטאנען? שטייט דאך תכון לשון עתיד. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא א צייט ווען דער רב חייא אויך זיין טייטש ס'האט געזאגט, רב חייא אויך, אז ס'רעדט נישט עד ארגיעה נאר ביז א רגע עד ביז די ארגיעה. הייסט דאך א צייט לשון עתיד, תכון לעד, ווען גייט זיין די קלארקייט אז די אמת בלייבט און די שקר נישט? לעתיד לבא ווען ס'וועט זיין די די צייט פון ארגיעה. היינט איז עס טאקע נישט, בזמן הזה איז שפת אמת איז משפיל ס'איז. נעמט עס נישט ערנסט, אבער שפעטער, דעמאלטס וועט זיין שפת אמת תכון לעד, האט דער הגמון מסכים געווען און געהערט א שיינע ווארט, זאגט דער זוהר, רבי חייא, שפעטער האב איך געהערט אז דער הגמון איז נתגייר געווארן, דאס הייסט, זעט אויס אז עס האט ניקס געארבעט די אפאלאדזשעטיק, די תירוץ. עד כאן דברי הזוהר. לאמיר פרובירן אביסל צו פארשטיין וואס גייט דא פאר, אויף ווי איך קען פארשטיין לפי דרכי. די קשיא איז דאך א אמת'דיגע געוואלדיגע קשיא, עס איז נישט נאר א קשיא, מען דארף זיך אביסל מפשט זיין, אזוי ווי אונז לערנען דאך זוהר אונז לערנען דאך נישט זוהר איז נישט קיין עפעס א ספר תשובת המינים, ס'איז דאך א שווערע קשיא און די עולם די עולם כולו איז א געוואלדיגע קשיא, יעדע איינער וואס האט א געוויסע אמת אפילו ווען ס'זאל ווער ס'זאל האלטן די קריסטליכע אמת דארף דעמאלטס אויך פארענטפערן די קשיא, נישט אז מ'זאל עס האלטן אבער לכאורה ס'איז לכאורה אזוי, דא אזא חק, לכאורה איז די ריכטיגע זאך, לכאורה איז טאקע אזוי, אז שפת אמת תכון לעד, אמת האט א קיום, שקר האט נישט קיין קיום, ס'הייסט שקר איז דאך א זאך שאינו במציאות, ס'דאך מילתא דעבידא לגלות, א מילתא דשקרא דעבידא לבטלה, ס'מוז דאך זיין אז שקר זאל בטל ווערן, איז היתכן, היתכן אז אזויפיל שקר שטייט אזוי לאנג, ס'איז דאך א פאקט, כולי עלמא מודה אין די פאקט. אזויפיל שקר שטייט אזוי לאנג, רוב וועלט איז מלא שקר, מלא אמונות כוזבות, מלא שטותים, מלא אלע מיני דעות רעות, אלע מיני טעותים. ס'דאך נישט, לכאורה א סתירה מיט א, לפחות אונז וואלטן געוואלט, לפחות, און ס'דאך א פסוק טאקע, מ'וואלט געוואלט אז די אמת זאל האבן מער קיום פון די שקר. למעשה דאס איז זייער ענליך צו די זעלבע שאלה קענסטו זאגן וויאזוי קען זיין אז עבודה זרה האט א קיום און ס'ווערט נישט גלייך בטל, ס'דארף דאך זיין דא א גאט, דאך דארף צוברעקלען די גאנצע עבודה זרה אין איין רגע, פארוואס דארף מען ווארטן אויף ימות המשיח, וואס איז די וואס די די אקעי געטראפן א תירוץ האט ער געטראפן א תירוץ ווייס עס נישט היינט לעתיד ער האט דוחה געווען בקש ער האט דוחה געווען אויף א צווייטע צייט די זאך, כ'האלט אז עס איז נישט די ריכטיגע פארשטאנד דא.

שפת הים די ברעג. אבער די עבודה זרה איז נישט טאטאל שקר. זעלבע זאך, דאס וואס איז דא אין די וועלט די די מאמיני די שפת אמת די אומרי שמע ישראל הוי"ה אחד זענען נישט אינגאנצן מצליח דאס איז וויבאלד די אמת ליגט נישט איז נישט בחיצוניות א מחלוקת מיט די שקר ס'איז נישט דא אמת מיט שקר. סאיז אסאך מער דא שקר און אינעווייניג אמת. אין אנדערע ווערטער ווען עס זאגט מען לעתיד וואס מיינט לעתיד? לעתיד מיינט דאך יעדע מאל אז סדא א מער פנימיות'דיגע מדריגה דו דארפסט ווארטן אחכה לו אחכה לו איז דער טייטש קוק אריין אביסל טיפער קוק אריין אביסל מער בפנימיות קוק אריין א גרעסערע איידלקייט אין א מער דקות וועסטו זעהן און ווען זאגן לעתיד מיינט עס לעתיד פון די הסתכלות אדער אפשר דאן אמאל ממש א צייט ס'הייסט קען דיך זאגן א פשוטע וועג וואס דאס מיינט לעתיד ווייל עומק נעמט צייט דאס איז א געוויסע סימן אסאך מאל מענטשן פרעגן קשיא'ס ווי איך האב געזאגט אין די אנהייב פון די פריערדיגע שיעור. און איך האב א תירוץ, זעץ זיך אוועק, פארענטפער מיך אין דריי מינוט כל התורה כולה, עס גייט נישט אזוי, ווייל אויב ס'איז דא א שפת אמת, אויב ס'איז דא עפעס א אמת וואס איז טיפער פון וואס מ'קען טראכטן אין דרייסיג סעקונדעס, אפשר איז דא אזא אמת וואס נעמט, נישט אפשר, זיכער, אלע אמת, אלעס וואס איז ווערד וויסן נעמט דאך צייט, לערן עני חכמה, עני מקצוע עמוק, נעמט עס צייט, אנדערע ווערטער דעי לעתיד מיינט, עס נעמט צייט אריינצוטראכטן אין דעם, אדער עס נעמט צייט באופן כללי די וועלט זאל עס פארשטיין, עס נעמט צייט. און דעי דאס איז די ריכטיגע הבנה און די ריכטיגע הסתכלות אויף די גאנצע איידיע פון שפת אמת תכון לעד. אז ס'מיינט נישט אז גלייך די שקר גייט בטל ווערן. ווייל ס'איז נישטא אזא זאך שקר און אמת ס'איז כאילו ס'איז אזוי צוויי פאפעטס איינער א שווארצע איינער א ווייסע אויס אלעס איז אמת אפילו אין די עבודה זרה וואס ער דינט די זון איז דאך דא א אמת ער איז דאך נישט משוגע.

ארעם ארמימי וואס ער קען נעמען די אמת דאך עס איז פונקט פארקערט אביסל אמת האט אזא כח צו מקיים זיין אזויפיל שקר פארוואס ווייל די אמת מוז האבן א קיום און וויבאלד די אמת שטעל דיך פאר מען וואלט טאקע מבטל געווען אלע עבודה זרות פון די וועלט אויף איין טאג נישט נאר די עבודה זרה וואלט בטל געווארן נאר די גאנצע סודות אלע הבנות אלע תובנות אלע הבנות וואס די עבודה זרה האבן געכאפט וואלטן אויך בטל געווארן דאס איז נישט קיין גוטע זאך שפת אמת תכון לעד מיינט צוביסלעך ווען מען איז חוקר אזוי ווי אברהם אבינו האט אנגעהויבן פון עבודה זרה מתוך עבודה זרה אזוי די עובדי השמש דארט. און ער האט ארויסגעקומען צו הבנה פון השם אחד. דאס איז דער וועג פון גיין ריכטיג שפת אמת תכון לעד. איך וויל נאכזאגן די רמז, ר' משה זכותא האט געשריבן האט א פירוש אויף די זוהר, איינע פון די געוואלדיגסטע פירושים אויף די זוהר, לפי דרך קבלת האריזל, און ער איז מסביר דא די ענין. ער זאגט וואס איז די טייטש? ער זאגט דאס דאס וואס אונז רופן קליפות, איז דאך נאר אזוי שטייט אין לערנען פורים ביי ארור המן, איז דאך נאר ווייל ס'איז דא עפעס א ניצוץ קדוש, ס'איז דא דאך עפעס א חלק, ס'הייסט די נוגה פון די שכינה, וואס ווען זי איז זיך מתחבר מיט די רע ווערט דאס רע, אין אנדערע ווע אבער די גאנצע כח, ס'הייסט די מלכותו בכל משלה, דאס וואס איז דא רע, דאס וואס איז דא עבודה זרה גמור, איז דאך פארוואס? איז דאך ווייל ס'איז דא אין דעם טוב, ווען מ'ברענגט א דוגמא, די צלם וואס נבוכדנצר האט געמאכט שטייט אין חזל אז ער האט געזאגט אנכי הוי' אלקיך, אדער אזוי ווי די חזל זאגן אויף די עגל, ער האט געזאגט אלה אלהיך, איז די עגל האט ארויסגעזאגט ויאמרו אלה אלהיך ישראל, די עגל האט ארויסגעזאגט איז געווען א שם אין די עגל, און די שם האט געזאגט אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דאס איז נישט געווען שקר, ווען די עגל האט געזאגט אנכי הוי' אלקיך איז געווען אמת. נאר וואס איז מער גערעדט, ווער רעדט אין די עגל? נישט די עגל, די אייב די שם קדוש, די קדש מלכות, די שכינה, האט גערעדט בתוך העגל. אין אנדערע ווערטער די טעות פון די עובדי עבודה זרה, די טעות פון די עגל איז נאר אז זיי זענען מייחס די אנכי הוי' אלקיך צו די עגל גופא. אבער אוואדע, ווער ס'פארשטייט ריכטיג פארשטייט אז די סיבה פארוואס ס'איז דא קענסט פרעגן וואס אזא הסתרה הסתר פנים, מ'זאגט דאך אנכי השם אלקיך נאנאנאנאנא, ס'איז פונקט פארקערט פון הסתר פנים, דא, דער גאט אליין זאגט אנכי ה' אלקיך, ער זאגט עס אפילו אין די אייגל, ווייל דא האט מען עס מלביש געווען, עס איז נישט קיין גוטע הלבשה, מען דארף עס איז נישט קיין גוטע פלאץ צו זיין, אבער דא האט ער עס מלביש געווען אין אין די אייגל. דאס וואס הייסט שקר, דאס זאגט זאגט דער רמ"ז, דאס הייסט שקר, שקר מיינט נישט די די קדושה וואס איז דא אין די עבודה זרה איז נישט קיין שקר, עס איז פאר עס איז אמת, עס איז תכון לעד. די שקר מיינט וואס ער וואס ער רופט זיי שקר שטייט נישט שקר זיין אויב די שקר מיינט איך נאר די כביכול די חלק הרע דאס הייסט אין אנדערע ווערטער דאס וואס ער זאגט אז ס'איז נישט אים אז ס'איז נישט גאט וואס רעדט אין די אייגל נאר די אייגל אליינס רעדט דאס איז די שקר דאס איז די ווארט די בטל ווערן און ער איז מסביר ווייטער געוואלדיגע הבנה וואס ער זאגט דאס איז די זוהר זאגט אז אז די די כוכבים וועלן נישט בטל ווערן דאס הייסט איך טו דא עפעס א זאך די כוכבים דארפן דעמאלטס יא בטל ווערן ס'שטייט דאך שמים כ כ כ נו. כבגד נעם עפעס נו. די אייבערשטער וועט בטל ווערן זיך. הנה השמים החדשים והארץ החדשה. פשט איז, דאס וואס ס'איז דא עבודה זרה איז פונקט אזוי ווי ס'איז דא א וועלט. ס'איז דא א וועלט און די וועלט שרייט כאילו אנכי ה' אלקיך, האט א קיום בפני עצמה. נאר וואס, ווייסט נישט אז דאס איז דער אייבערשטער וואס איז מלובש, וואס ער איז מחיה, אתה מחיה את כולם, ער איז מחיה אויך די קליפות. לעתיד לבוא. איז ווער גייט בטל ווערן? דער שמש גייט נישט בטל ווערן, אבער דער שמש גייט ווערן קלארער, דער שמש גייט ווערן שבעתים כאור החמה, מיינט צו זאגן, ס'גייט האבן א עליה, דער עולם העשיה גייט האבן א עליה, אזוי שטייט אין ספרי קבלה און די אריז"ל, דער עולם העשיה גייט האבן א עליה, וואס גייט אבער נישט בטל ווערן, אבער דער חלק הרע שבו גייט בטל ווערן, אין אנדערע ווערטער, מ'וועט פארשטיין קלאר אז דער עולם העשיה, ער איז אויך נאר א לבוש, ער איז נאר פון. די פי א דבר השם ארום צו בויען, און ער זאגט אז דאס איז די חילוק די רמ"ז און לערנען מסכת סנהדרין אז ס'איז דא דריי סארט כישוף, דריי מדריגות אזוי זאגט די גמרא, ס'איז דא כישוף וואס איז אסור, אסור ומחויב מיתה, ס'איז דא כישוף וואס איז מותר אבער עס איז אסור, עס איז פטור אבל אסור, אזוי ווי מעשה שדים, אנדערע זאכן, עס איז דא. כח הקדושה, די זעלבע זאך וואס שטייט אין גמרא פר' סי', מ'קען טון בספר יצירה, בשמות הקודש, דאס איז מותר, דאס איז לכ' מותר לכתחילה. דאס איז לכאורה דריי, זאגט ער דאס איז דריי מדריגות וואס מ'קען דא מבחין זיין אין די זאך. מעשה כשפים הייסט אז דו ביסט כביכול מבליע די קדושה בבלע רשע צדיק ממנו, דו זאגסט דו זעסט בכלל נישט די קדושה אין די אייגל, דו זעסט נאר די אייגל, דאס הייסט מכחישין פמליא של מעלה, דו נעמט די שם קדוש און דו לאזט עס, מ'זאל נישט פארשטיין בכלל אז ס'איז א שם קדוש. מעשה שדים דאס איז שוין נישט אזוי הערליך שלעכט, דאס איז מעשה שדים זאגט איך בין משפיע, ס'הייסט איך בכח הקדושה בכח השכינה, בין איך משפיע עפעס א כח חיצוני אדער עפעס א נגף, דאס איז שוין א זאך וואס איז נישט לכתחילה, ווייל עס איז דא שוין צוויי כוחות, ס'איז דא, ס'איז בעסער פון די פריערדיגע, די ערשטע מדריגה וואס איז אסור ממש, מען דארף נישט, מ'איז מחויב מיתה, אבער ס'איז נישט. די האלסט דא אזוי צוויי זאכן, וואס די זאגסט אז די כונה איז שטערקער קען אויך מפיל זיין די שדים. דריטע מדריגה וואס דאס איז ספר יצירה, דאס הייסט שמות הקודש, דאס איז דאך די קדושה אליינס. דאס הייסט פונקט פארקערט ער זעהט נאר איינס, אזוי ווי אין די ערשטע מדריגה פון שלעק כישוף זעהט מען נאר די כישוף זעהט מען נאר די עגל, אין די מדריגה פון קדושה, עס קען אפילו זיין די זעלבע זאך, עס קען אפילו זיין די זעלבע פעולות, אדער אז ער דאווענט טאקע ותיקין און ס'איז ייראוך עם שמש מבקשי פניך, יא, נישט א ייראוך עם שמש דעבודה זרה, נאר ייראוך עם שמש אז די אייבערשטער אליינס פירט די שמש און זאגט א ברכה יוצר אור ובורא חושך. און דאס איז די צד אז עס איז אינגאנצן די קדושה. די עולם קענען שוין אליינס פארשטיין פון דעם וואס איז יעצט געווען פורים די ענין פון ארור המן און ברוך מרדכי וואס אונז לערנען פאר אחשורוש, אסתר שידה הכניסה, וואס הייסט א שד, שד הייסט אינמיטן אינצווישן, ס'איז טאקע נאכנישט די שלימות, ווייל באמת אויב די אסתר וואלט געווען די שכינה אליינס וואלט נישט געווען קיין שד, אזוי ווי לויט די רמ"ז דא, אבער א שד הייסט אז זי שולט אויף אויף די רע. אבער די עכטע גאולה, די עכטע ברוך המן, ברוך המן איז דער טייטש אז איך רעכן נישט המן, איך זעה נאר אנוכי הוי"ה אלקיך, און ווען ער זעהט נאר אנוכי הוי"ה אלקיך איז נישט קיין שום חילוק פון די עגל מיט מעמד הר סיני כביכול, ס'איז נישט קיין שום חילוק, ס'איז דאך נאר דער זעלבער גאט, דאס איז טייטש אז די וועלט איז נתעלה געווארן, אז די די שמים וארץ אליינס זענען נתעלה געווארן, און ס'איז ס'איז טאקע שפת אמת תכון לעד.